דאס זעלבע, ניט ווייל ער איז געווען גלייכגילטיג צו דעם וואס זיי טוען, נאר ווייל ער האט פארשטאנען אז מיט געוואלד וועט ער ביי זיי סיי ווי גארנישט אויספירן. די איבערגאנג עקזאמענען זענען געווען פארשטייט זיך אנדערש ווי דער איינטריט עקזאמען, די פראפעסארן האבן ניט געוואלט קיינעם איבערשניידן דעם האלדז, מען האט נאר געדארפט וויסן דעם קורס און מען האט געקאנט זיין זיכער אז מען איז אריבער, אבער דאס איז געווען ניט לייכט פאר מיר, איך האב געהאט נאר אפאר טעג אריינצוכאפן דאס וואס דער פראפעסאר האט געהאלטן אין דערקלערן דאס גאנצע יאר, אבער דורכפאלן האב איך ניט געטארט פאר קיין פאל, אויב איך קריג ניט דורכ שניטלעך דעם צייכן דריי און א האלב, ניט בלויז דריי, וועל איך אויסגעשלאסן ווערן פון אינסטיטוט. פארבלייבן נאך אויף א יאר אינעם זעלבן קורס האט מען געמעגט נאר אין די לעצטע צוויי קורסן, ניט אין די ערשטע צוויי. יא, א קליינער אויסנאם איז פארט געווען, אויב דער סטודענט האט ניט באקומען די פולע דריי און א האלב, און עס פעלט אים ניט מער ווי א קליין ביסל, א זעכצנטער טייל, דעמאלט קען ער יא זיצן נאך א יאר, אבער אזעלכע פאלן זענען געווען זעלטן. איך האב געהאלטן איין עקזאמען נאך א צווייטן, איינעם בעסער, אן אנדערן ערגער, און ווען איך האב גענומען אונטערפירן די אונטערשטע שורה, האב איך אנטדעקט אז איך בין אין אן ערנסטער געפאר, ארויסצופליען פון אינסטיטוט. עס איז געבליבן בלויז איין איינציגער עקזאמען, העכערע מאטעמאטיק. איך דארף באקומען א פֿינף, אויב אבער איך כאפ א דרײַ, טרייבט מען מיך ארויס. ס'איז געבליבן נאך די זעלטענע מעגליכקייט, דער פראפעסאר פון מאטעמאטיק זאל מיר אפילו געבן ניט אַ פֿינף, נאָר אַ פֿיר, דעמאָלט בין איך געראַטעוועט. מען וועט מיך דאַן אויך ניט אַרויסטרײַבן פֿון אינסטיטוט, מען וועט מיך לאָזן בלײַבן נאָך אַ יאָר אויפֿן ערשטן קורס. איך האָב אָנגעשטרענגט אַלע מײַנע כּוחות און געזעסן שפּעט אין די נעכט איבער די שווער פֿאַר דייליכע פארמולעס פון דער העכערע מאטעמאטיק. אין דער זעלבער צייט אבער האב איך דאך געדארפט אנגיין מיט מיין ארבעט פאר דעם טעאטער זשורנאל. קוגל איז געווען זייער ניט צופרידן און האט בייז געבורטשעט, וואס גייט מיך אן אייער מאטעמאטיק? איר דארפט מאכן דעם נומער! איר דארפט זיצן אין דער דרוקעריי, ניט אין אינסטיטוט! און צו וואס אייגנטליך דארפט איר אים אינגאנצן, אייער וואלד אינסטיטוט? אויב איך האב ניט קיין וואוינרעכט, האב איך געענטפערט, וועל איך דאך מוזן אוועקפארן פון פעטערבורג. נו, עס איז פאראן א וועג, האט ער געזאגט, באזארגט, וואס זיין מיטארבעטער וועט מוזן אוועקפארן. מען שמד'ט זיך, האט מען שוין דאס רעכט צו וואוינען. זיינע ווערטער האבן מיר שטארק וויי געטון. ער אליין האט דאס ניט געטון, ער האט זיך געבייזערט אויף זיין ברודער נתן, א מיטארבעטער פון א קליינער צייטונג וואס יענער האט דאס געטון, און מיר הייסט ער עס יא טון, ווייל אויב ניט וועט דאך ליידן דער זשורנאל. דאס איז געווען דאכט זיך דאָס ערשטע מאָל, ווען אין מײַן פֿרײַנדשאַפֿט און איבערגעגעבנקייט צו אים איז געקומען אַ ריס. אין רעדאַקציע-צימער איז דעמאָלט געווען קוגעלס אַנדערער ברודער, דער רויטהאָריקער יונה, יונה. ער האָט מסתּמא באַמערקט די ווירקונג, וואָס קוגעלס האַסטיקע ווערטער האָבן אויף מיר געהאַט, און ער האָט געזאָגט צו מיר, איך וועל אײַך פֿאַרבײַטן אין דער דרוקערײַ. גייט און לערנט אייער מאטעמאטיק, זארגט ניט. באמערקונג, יונה קוגעל איז איצט פארעכנט אין סאוויעט רוסלאנד צווישן די פעאיגסטע זשורנאליסטן. ער איז געווען דער רעדאקטאר פון דער קראסנאיא גאזעטא אין לענינגראד. נאך פאר דער איבערקערעניש האט ער זיך געשמדט און חתונה געהאט מיט חאלמסקאיא'ס א פלימעניצע, יעקאטערינא, וועלכע איז געווען אין מיין צייט א בוכהאלטערין פון טעאטער אי איסקוסטווא. חוץ יונה'ן האט קוגעל געהאט נאך ברידער, נתן, א קליינער זשורנאליסט, איסאק, וואס האט גארנישט געהאט קיין שייכות צו זשורנאליזם און געהאלטן זיך פון ווייטן, א שווייגנדיקער, א ווייניג פריינטליכער, און אסיפ, וואס האט געהאלפן אין דער זשורנאל-ארבעט און געהאט דעם גרעסטן רעספעקט צו זיין בארימטן ברודער. אסיפ האט אים ניט געוואגט צו רופן אלכסנדר, נאר אלכסנדר ראפאילאוויטש. אסיפ איז געווען א שלימזל, קיין באזונדערע באשעפטיגונג האט ער ניט געהאט און האט זיך דערנערט ביים ברודער. ער האט זיך פארליבט אין א געוויסער יונגער דאמע מיטן נאמען, אויב איך האב קיין טעות ניט, מיט אַ יאָר דרײַצן צוריק, זײַענדיק אין פּראָג, האָב איך באַקומען אַ בריװ פֿון מײַן אַלטן לערער קוגעל. ער איז שױן געװען אַלט, האָט זיך צעשײדט מיט חאָלמסקאַיאַ און זיך באַקלאָגט אױף קראַנקײטן, װאָס פּלאָגן אים. אַ מאָדנע פֿראַזע איז געװען אין דעם בריװ, אַ גוטע פֿרױ מיט דעם נאָמען מאַרקעװיטש באַשיצט מיין עלטער, דאס האט דער פארגעטערטער שטארק באליבטער אלעקסאנדער ראפאילאוויטש, אוועקגענומען פון יונגערן ברודער זיין ווייב. אפאר מאנאטן נאכדעם ווי איך האב באקומען דעם דאזיגן בריוו, איז אלעקסאנדער קוגעל געשטארבן אין עלטער פון דרײַ און זעכציק יאר. עס איז געווען נאך א ברודער, וויקטאר, דער סאמע יונגסטער, א הייסער ציוניסט. דעם הייס געוואונטשטן צייכן פֿינף האב איך פאר מאטעמאטיק ניט באקומען. פראפעסאר דומאגאראוו האט אפגעשאצט מיין ארבעט בלויז מיט א פֿיר. אויף אזא אופן בין איך געבליבן זיצן אויפן ערשטן קורס אויף נאך א יאר. וואס פאר אן אונטערשיד אייגנטליך מאכט עס פאר מיר צו באקומען מיין דיפלאם א יאר שפעטער? איבער א יאר וועל איך שוין דורכמאכן מיין איבערגאנג עקזאמען. אין דעם זעלבן פרילינג האט מיין פעטער יאשע געהאט מער מזל ווי איך, ער האט פארענדיגט אי זיין אוניווערסיטעט אי די קאנסערוואטאריע, און געקראגן צוויי דיפלאמען מיטאמאל, אבער אפילו מיט די צוויי האט ער זייענדיג א איד ניט געוואוסט וואו אנצואווענדן זיינע אומגעווענליך גרויסע פעאיגקייטן. דער אוניווערסיטעט דיפלאם האט געגעבן דאס רעכט צו ווערן א לערער פון פילאלאגיע און געשיכטע אין א גימנאזיע אדער אין א רעאלשולע, אבער ניט קיין אידן. איז געבליבן זיין מוזיקאלישע קאריערע. זיין לערער. רימסקי-קאָרסאַקאָוו האָט טאַקע זײער געהאַלטן פֿון אים, אָבער װאָס איז אַ מוזיקאַלישע קאַריערע? נו, דאָס װעלן מיר זען שפּעטער, אין האַרבסט, האָט יאַשאַ זאָרגלאָז געזאָגט צו מיר. דערװײַל אָבער פֿאָר איך מיט דיר קײן ביאַליסטאָק. דאָס איז געװען אַ שענער, אַ גליקלעכער זומער. איך בין געװען צופֿרידן ניט נאָר פֿאַר זיך אַלײן, נאָר אױך. צוליב מיין מאמען און יאשען. ווען מיין מאמע האט געזעהן איר האלב-ברודער דעם לעצטן מאל, איז ער געווען נאך גאר א קינד, און איצט איז קיין ביאליסטוק אנגעקומען א דערוואקסענער מאן און אן אויסגעשטודירטער א הויך געבילדעטער מענטש, א זייער באגאבטער מוזיקער, א קענער פון ליטעראטור, און א טיף דענקענדיגער פילאסאף. מיין מאמע וואס איז געווען ווייט פון זיין סענטימענטאל, האט געוויינט פון פרייד און ניט געוואוסט וואס צו טאן מיט דעם טייערן גאסט, ווי אמבעסטן אויפצונעמען. און אינגיכן איז געקומען אויף אונז א נייע שמחה, שוין גאר אומדערווארט. די וואקסנדיקע פריינטשאפט צווישן יאשע און מיין שוועסטער אנא. צו דער צייט איז אנא שוין געווען א דערוואקסענע מיידל, שיין, וואס מען רופט שיין, איז זי ניט געװען. זי האָט אָבער געהאַט לעבעדיקע, שײנע אױגן, דיקע האָר, איז געװען פֿרײלעך, געבענטשט מיט אַ פֿײַנעם הומאָר און האָט פֿאַרמאָגט באַאָבאַכטונגס-קראַפֿט. דער גאַסט פֿון פּעטערבורג, איר האַלב-פֿעטער, האָט איר אימפּאָנירט. עס דוכט זיך מיר אָבער, אַז אָפֿט מאָל האָט זי ניט פֿאַרשטאַנען, װעגן װאָס ער רעדט צו איר. צו ווייט איז געווען דער אונטערשייד אין זייער ביידנ'ס דערציאונג און אין דער סביבה פון וועלכער זיי האבן ביידע געשטאמט, אבער די סימפאטיע צווישן זיי איז געווארן אלץ שטארקער און צערטליכער. איך וועל האבן א געשפרעך מיט אים, האט די מאמע צו מיר געזאגט. איך האב זיך געפילט שטאלץ ביי זיך וואס זי רעדט מיט מיר אזוי פארטרויליך, הייסט עס, זי האַלט מיך מער ניט פֿאַר קײן ייִנגל, נאָר פֿאַר אַ מאַן, מיט װעמען מען קאָן זיך באַראַטן. װי אַזױ דער דאָזיקער געשפּרעך איז אָפּגעלאָפֿן, װײס איך ניט. דער רעזולטאַט אָבער איז געװען, אַז יאַשאַ איז אַרױסגעקומען מיט קלאָרע דיבורים, ער האָט ליב אַנאַן, זײַן האַלב-פּלימעניצע, און װיל מיט איר חתונה האָבן. מײַן שװעסטער האָט געזאָגט יאָ, כאָטש װי מיר האָט זיך אױסגעװיזן אן גרויסן ענטוזיאזם. אויף אזא אופן, שטיל און באשיידן, איז די זאך באשטימט געווארן. צוליב פארשיידענע סיבות האט מען באשלאסן אפצואווארטן מיט דער חתונה א יאר צייט, ביז יאשא וועט געפינען א זיכערע באשעפטיקונג און וועט זיך קענען איינארדענען בעסער אין פעטערבורג מיט זיין יונג ווייבל. דערווייל האבן מיר באשלאסן האלטן דעם אפמאך פאר זיך. קאפיטל זיבן. עס איז הערבסט, איך בין צוריק אין פעטערבורג, איך הייב אן מיין צווייטן יאר אין וואלד אינסטיטוט אויף דעם זעלבן קורס. איך באשליס ביי זיך אליין צו קומען אפטער צו די לעקציעס און ניט פארנאכלעסיגן דאס שטודירן ווי איך האב דאס געטאן פאר א יארן. איך באשליס אויך ניט צו וואוינען ביי דער באבושקע, נאר אליין אין א געדונגענעם צימער אזוי ווי אלע סטודענטן טוען. מיין צימער איז לעבן דעם טייך ניעווא, ניט ווייט פון דעם לאנגן, שיינעם ליטעני בריק. עס איז א סך נענטער צו מיין אינסטיטוט און אויך ניט ווייט פון דעם זשורנאל טעאַטער און קונסט, וואו איך גיי אָן מיט מיין זשורנאַליסטישער אַרבעט. איך זע איצט זעלטענער מיינע מוזיקאַלישע קוזינס, איך הייב אָן צו פאַרשטיין, אַז די משפּחה איז קעגן דעם שידוך. פאַרשטייט זיך, מען רעדט ניט אַרויס קיין וואָרט, אָבער צופרידן איז מען ניט. אויב יאשע זאל שוין חתונה האבן מיט אן אייגענער, טא צו וואס האט ער געדארפט פארן קיין ביאליסטאק? עס האט זיך געקאנט געפינען עמיצער דא אין פעטערבורג, גאר נאענט. צו וואס זוכן אין דער ווייט? עממא, למשל, איז געווען כמעט אין דעם זעלבן עלטער ווי מיין שוועסטער אנא, און איז געווען מער פאסיג פאר יאשע'ן. דאס איז געווען א זונטיג אוונט ביי די שטעמבערס. אינדרויסן האט געגאסן א רעגן, דער לאנגווייליגער אן-רחמנות'דיגער פעטערבורגער אסיען רעגן. מיר זענען געזעסן ביים טיש, געטרונקען טיי און געפלוידערט. אוסטיושא, די נייע קריסטליכע דינסט, איז עטליכע מאל אריינגעלאפן אין צימער, געבראכט וואס מען האט פארלאנגט און באלד ווידער פארשוואונדן. מען האט געקאנט זעהן אז זי איז געווען צעשטרייט, איינמאל איז זי געקומען מיט אויגן רויט פון וויינען. וואס איז מיט אייך אוסטיושא? האט פאניא שטעמבער געפרעגט. גארניט באריניא, וואס קען מיט מיר זיין? עס איז געווען קלאר אז עפעס איז פארגעקומען מיט איר. אבער וואס? מינא, די שוואכזיניגע, איז געקומען פון קיך און קוקנדיג ארויף אין דעם ברענענדיגן לאמפ אריין האט זי געזאגט, א פויער זיצט אין קיך און רעדט מיט אוסטיושאן. וואס פאר א פויער? א פויער זיצט אויף א טאבורעט. אוסטיושא האט זיך באוויזן אין טיר, מעגליך אז זי האט געהערט דעם געשפרעך. זי האט געזאגט צו יאשא'ן, א מענטש וויל איך זען בארין. וואס פאר א מענטש? ער זיצט אין קיך, זאל איך אים אריינרופן אהער? איז דאס דער פויער וואס איז געקומען צו אייך, אוסטיושא? האט ער געפרעגט. ניט צו מיר, נאר צו אייך, האט זי געענטפערט, ער האט זיך פארהאלטן אין קיך, געווען נאס פון רעגן, האט געדארפט זיך אויסטריקענען. אין דעם מאמענט איז דער פויער אריינגעקומען. איך האב אים באלד דערקענט. דעם בלייכן אומבאוועגליכן פנים, ענליך צו א קינסטליך אויסגעארבעטע מאסקע, די רונדיגע אויגן וואס קוקן גלייך און טיף, די שיין פארמירטע מיידלשע ליפן. אלעקסאנדער דאבראלובאוו, דער בעלא-פאדקלאדאטשניק. נאר איצט איז דאס פנים געווען באוואקסן מיט א קליין שווארץ בערדל, וואס האט אים געמאכט ענליך צו א ביבלישער פיגור, און אפשר גאר צו דער הויפט פיגור פון עוואנגעליום. אנגעטון איז ער געווען ווי א פויער, אן איינפאכע סוויטקע, א שמאטע ארום האלז און לאפציעס אויף די פיס. אזוי האט אויסגעזען דער געוועזענער פריינד

פויער ארויסגערעדט שלום צו דעם הויז, און ווענדנדיג צו יעדן איינעם זיין היפנאטישן בליק האט ער באגריסט אלעמען איינעם נאך דעם אנדערן, זיי געגריסט, שוועסטער פאניא, פרוי שטעמבער, זיי געגריסט, ברודער יאקאב, יאשא, זיי געגריסט, שוועסטער לאטא, די באבושקע, אלע זענען געווען ביי אים שוועסטער און ברידער, אלעמען האט ער געזאגט דו, צו אלטע און צו יונגע גלייך. זיין בליק איז געפאלן אויף מיר. א ווייל האט ער געשוויגן, עס האט אויסגעזען ווי ער וואלט מיך ניט דערקענט, אבער ניין, ער האט מיר גוט געהאלטן אין זיין זיכרון. איך ווייס ניט פארוואס, אבער ער האט מיך באגריסט אביסל אנדערש, איז שלום אין דיין הויז ברודער אסיפ? פארשטייט זיך אז ער האט דאס געמיינט אלעגאריש, מיין אינערליך הויז, מיין גייסט, איך האב דערפילט א שטארקן פארלאנג צו פראטעסטירן קעגן זיין נעמען אויף זיך די ראלע פון א זעלבסט-געקרוינטן גייסטיגן פירער, איך האב געענטפערט, שלום, געוויס ניט, אלעקסאנדער מיכאילאוויטש. ער האט געענטפערט מיט א פארוואורף, פארוואס געוויס ניט? א גאר אייגנארטיגע, זעלטן ווען פארקומענדיגע אטמאספער האט זיך געשאפן אין צימער. ווען א ביבלישער נביא וואלט פלוצים אריינגעקומען אין שטעמבערג'ס וואוינונג אויפן כמארנעם יעקאטערינינסקי קאנאל, וואלט מען זיך מסתמא פארהאלטן אזוי ווי איצט. א גאנצע גאמע פון פארשיידענע געפילן זענען געווען אויסגעדריקט אין דעם מאמענט, ליבע, שרעק, צערטליכקייט, רחמנות, איבערגעגעבנקייט, צווייפל, טרויער. די באבושקע האט געטרויערט איבער דעם פארשוואונדענעם הויך-עלעגאנטן בלישטשענדיגן סטודענט וואס האט מיט מאנאטן צוריק אזוי אויף

ווי די פאנטאסטישע ערשיינונג פון דעם גאסט וואלט געווען א טאג טעגליכע זאך. אוסטיושא, די דינסט, איז געשטאנען אין דער טיר, ניט אהער און ניט אהין, און טרערן האבן זיך געגאסן פון אירע אויגן, נאאיווע, פויערישע טרערן, מיט וועלכע עס וויינט דער רוסישער דארף. פאר איר איז דער יונגערמאן מיט דעם יעזוס-פנים געווען שוין א הייליקער, א לערער, א גייסטיקער פירער וואס איז געקומען ראטעווען איר טונקעלע זינדיגע נשמה, ער האט שוין געהאט געוואונען איר פולשטענדיגן צוטרוי פריער ווען ער איז געזעסן אין קיך און געפירט מיט איר א געטליכן שמועס. א גלאז טיי? האט אים פארגעשלאגן פאניא. איך דאנק דיר שוועסטער פאניא, האט דאבראליובאוו געזאגט, אבער עס וועט זיין גענוג פאר מיר נאר א גלאז וואסער, אן טיי און אן צוקער, ניין, קיין קוכן עס איך ניט, גיט מיר א שטיק שווארץ ברויט. אוסטיושא איז ארויסגעלאפן אין קיך, מינא האט געקוקט ארויף אין ברענענדיקן לאמפ אריין. גיב אים פוטער און קעז, האט זיך אפגערופן די באבושקא, אן אומצופרידענע, אבער ניין, פון דעם האט דער גאסט זיך אויך אפגעזאגט, עס איז א לוקסוס, מען מוז זיין צופרידן מיט א טרוקן שטיקל ברויט, עס איז א גאט'ס מתנה, גאט'ס ברכה, מיט איינפאכע איינדרוקספולע ווערטער, אן שום פאטאס האט ער גערעדט וועגן גאט, אבער דאס איז ניט געווען דער גאט פון דער קירך אדער פון וועלכן עס איז טעמפל. דאבראליובאוו'ס טעמפל איז געווען די גאנצע וועלט, זיין גאט האט געוואוינט אין ברודער וואלד אין שוועסטער וואסער, ער איז געווען מיט דעם ברודער בער און שוועסטער שלאנג פונקט אזוי ווי מיט מענטשן וואס דינען אים מיט דעם וואס זיי האלטן אויף יושר און שלום. מיט וואס פאר אן איבערצייגנדיגער ערנסטקייט האט דער הויך געבילדעטער פויער דער ראפינירטער וואנדערער גערעדט וועגן דעם אז דער ברודער בער וועמען ער, דאבראליובאוו, האט געטראפן פנים אל פנים איז גרייט צו מאכן שלום מיטן מענטשן. יא, ער האט געוואנדערט, אסאך געוואנדערט אין פארלויף פון דעם יאר. פארווארפן דעם אוניווערסיטעט, די ביכער, זיין שרייבן, זיך אפגעזאגט פון ציוויליזאציע, פון זיין משפחה, פון פריינד. און איז אוועק צו דער נאטור און צום פאלק, אבער ניט אזוי ווי די רעוואלוציאנערע נאראדניקעס פלעגן דאס טאן אין די צייטן פון אלכסנדר דעם צווייטן. מיט פאליטיק האט דאבראליובאוו גארניט געהאט צו טאן. זיין רעוואלוציע איז געווען אן אינערליכע, א גייסטיקע. אין דער דאזיקער באציאונג איז ער געווען נאענט צו לעוו טאלסטוי, מיט וועמען ער האָט זיך געטראָפֿן און וועלכער האָט הויך געשעצט דעם יונגן אידעאַליסט-וואַנדערער. ביז שפּעט אין דער נאַכט זענען מיר געזעסן און זיך צוגעהערט צו דעם מאָדנעם יונגנמאַן, וואָס האָט זיך פּלוצעם אַרײַנגעריסן צו אונדז פֿון די ווײַטע וועלדער און פֿעלדער, ווי אַ שליח פֿון דער רוסלאַנד, וועלכער האט זיך צעשפרייט פון ים צו ים, פון אייראפע ביז יאפאן. קען איך איבערנעכטיגן ביי אייך? האט דער גאסט געפרעגט. פאניא איז אויפגעשפרונגען צוצוגרייטן פאר אים דאס בעט. מען דארף ניט קיין בעט, האט ער זי אפגעשטעלט, איך וועל שלאפן דא. ער האט אנגעוויזן אויף דער פאדלאגע. עס איז געווען איבעריג צו שפארן זיך מיט אים, ווען אלע זענען זיך צעגאנגען האט ער אויסגעטאן זיין פויערישע סוויטקע, האט זי צוזאמגעלייגט ווי א מין קישן און געלייגט אונטער זיין קאפ, אליין האט ער זיך אנידערגעלייגט אויף די גאלע ברעטער און איז שטיל איינגעשלאפן, אויף מארגן ווען מען האט זיך אויפגעכאפט איז ער שוין געווען פארשוואונדן. זיין נאמען האט אויפגעטויכט אין די רוסישע צייטונגען מיט א יאר שפעטער אין צוזאמענהאנג מיט א סענסאציאנעלער געשעעניש וועלכע האט אויפגערודערט גאנץ רוסלאנד. אין דער רוסישער דאן געגנט האבן צוויי נאוואבראנצעס, נייע סאלדאטן, די קאזאקן ארלאוו און נעכלידאוו, זיך אפגעזאגט צו נעמען אין האנט ביקסן וועלכע מען האט זיי געגעבן. האלטן געווער איז א גרויסע זינד האבן זיי דערקלערט, מען האט זיי איינגעשפארט אין טורמע און אנגעהויבן אונטערזוכן די גאנצע זאך, פון וואנען האבן זיי די דאזיגע אידייען? האט זיך ארויסגעוויזן אז אין זייער סטאניצע, א קאזאקן דערפל, האט געלעבט עטליכע מאנאטן א ברודיאגע וואס רופט זיך ברודער אלעקסאנדער, דער בראָדיאַגע האָט געאַרבעט אין הויז פֿון די קאָזאַקן ווי אַן איינפֿאַכער אַרבעטער. פֿאַר דעם האָט ער געקראָגן צו עסן און אַ פּלאַץ צו שלאָפֿן. אין זייער פֿרײַער צײַט האָט ער גערעדט צו די קאָזאַקן וועגן גאָט, ניט אַזוי ווי דער גלח האָט ער גערעדט, נאָר אַ סך האַרציקער, האָבן די קאָזאַקן דערקלערט. ווען די פּאָליציי האָט אָנגעהויבן צו זוכן דעם בראָדיאַגע, האָבן זיי קיין לאַנגע אַרבעט ניט געהאַט. דאס איז געווען אלעקסאנדער דאבראליובאוו. דער מיליטער געריכט האט געמאכט א קורצן סוף מיט די יונגע קאזאקן. מען האט די בונטאוושטשיקעס פאר'משפט צו ארעסטאנטסקע ראטע. פון דעם מאמענט אן האט זיך אנגעהויבן אויך דער מארטירוועג פון ברודער אלעקסאנדער. אויך אים האט מען פאר'משפט פאר פירן אנטי-מיליטאריסטישע פראפאגאנדע. אבער דא האט זיך אריינגעמישט זיין מאמע, זי איז געלאפן צו מענטשן, האט זיך געווענדעט צו וועמען זי האט נאר געקאנט, און זי האט גע'פועל'ט מען זאל לייכטער מאכן זיין שטראף. ווען אלעקסאנדער איז ארויס פון טורמע, האט ער זיך ווייטער אוועק געלאזן וואנדערן, דער זעלבער הייליגער ברודיאגע גאט'ס וואנדערער. היינט האט מען אים געזען דא, מארגן דארטן, א בלאנדזשענדיגע נשמה, א מענטש וואס רייסט פון זיך אראפ יעדן צוואנג פון דער ציוויליזירטער געזעלשאפט. קיין פאספארטן, קיין דאקומענטן האט ער נישט אנערקענט. די פאליציי האט געשיקט דאבראלובאוון פון איין געגנט אין א צווייטן, פא עטאפו, דאס הייסט ווי אן ארעסטאנט, פון איין סלעדאוואציעל אונטערזוכונגס-באאמטער צו א צווייטן, פון איין טורמע אין א צווייטע, מען האט דערציילט אז די פאליציאנטן אוראדניקעס סטראזשניקעס וואס האבן אים באוואכט פלעגן אין איין מינוט ווערן גוטע פריינט מיט זייער ארעסטאנט, ער פלעגט זיי אלעמען פארדארבן, דאס הייסט רעדן צו זיי וועגן גאט, די סטראזשניקעס האבן זיך געבעטן ביי אים ער זאל אוועקלויפן פון זיי, די העכערע און מער געבילדעטע באאמטע האבן געוואלט פון אים פטור ווערן און געפרואווט אים פארשיקן וואס ווייטער פון זיך. איין מאל האט מען אים ארעסטירט אין פעטערבורג, די פאליציי האט צוערשט געגלייבט אז מען האט דא געכאפט א פעטן רעוואלוציאנערן העכט. ווער ביסטו? האט זיך צעשריען אויף אים דער גרויזאמער גראדונאטשאלניק פון דער לאוניץ אליין. פונקט אזא מענטש ווי דו ביסט, האט דער בראדיאגע געענטפערט, ווי וואגסטו צו זאגן מיר דו, האט געדונערט דער הויפט פון דער פאליציי. אט זאגסטו דאך דו צו מיר, איז געווען דער ענטפער, און דו זאגסט דו צו דיין לאקיי, דיין דינער, דיין דווארניק, זיי דארפן דיר אויך אזוי זאגן. ניט איין מאל האט ער געכאפט קלעפ, ער האט זיך אבער ניט באקלאגט אויף דעם. פאר אים איז זיין וואנדערונג געווען זיס, ער האט זיך דאס אליין אויסגעקליבן. דאס איז דאך געווען זיין פארעם פון דאווענען, זיין האלב קריסטליכע, האלב אידישע נשמה האט פארבלאנדזשעט צווישן צוויי רעליגיעס, און כדי ניט צו בלייבן שטיין אויפן שייד-וועג, האט ער זיך אויסגעטראכט א נייע, אייגענע רעליגיע, דורך וועלכער ער האט געוואלט מאכן שלום מיט זיך אליין, מיט דעם דאפלטן בלוט וואס איז געפלאסן אין זיינע אדערן. באמערקונג, דער נאמען אלעקסאנדער דאבראלובאוו איז גוט באקאנט אין רוסלאנד, די אינטעליגענץ, באזונדערס די שרייבער און דיכטער, קענען דאבראלובאוון, מען האט אסאך געשריבן וועגן אים, צווישן אנדערע אויך דער יידיש-רוסישער דיכטער ניקאליי מינסקי, אבער נאך מער קען אים דאס פאלק, דער רוסישער פויער האט שוין געווייס אייגנטליך ניט ווער דער מאדנער בראדיאגע אלעקסאנדער איז געווען, פאר דער שטאט איז ער געבליבן א רעטעניש, פארן דארף א הייליקער. דער באוואוסטער שרייבער בונין, דער נאבעל פרייז געווינער, איז איבערצייגט אז דאבראליובאוו איז א משוגענער. איך גלויב דאס ניט. איך קען דאבראליובאוון בעסער. צי לעבט ער נאך? עס ווילט זיך מיר גלויבן אז יא. ער מוז איצט אלט זיין א יאר זיבן און זעכציק. אין אמעריקע געפינט זיך זיין ברודער א ביזנעסמאן, ער ווייסט אויך ניט וואס פון אלעקסאנדערן איז געווארן. דער איינדרוק פון דאבראליובאוו'ס וויזיט אין שטעמבערג'ס הויז איז געווען א געוואלדיגער. קיינער פון אונז האט נישט געקאנט פארגעסן דעם מאדנעם גאסט וואס האט זיך פלוצים ווי א שפענסט אריינגעריסן אין אונזער לעבן. באזונדער שטארק האט דער דאזיגער וויזיט געווירקט אויף מיין פעטער יאשע, וועלכער איז מער פון אונז אלעמען געווען באפריינדעט מיט דאבראליובאוו'ן. איינמאל אין ווינטער, ווען איך בין געקומען צו דער באבושקע, האט זי מיך באגעגנט אן אויפגערעגטע. יוזפֿכען, יאַשע האָט אַװעקגעשױנקען זײַן מאַנטל. ער האָט דערזען אױף דער גאַס אַ מאַן אָן אַ מאַנטל, װאָס האָט געציטערט פֿון קעלט, האָט ער אים זײַן מאַנטל אַװעקגעשונקען. אױף דער גאַס? יאָ, אױף דער גאַס. ער איז געקומען אַהײם אַ האַלב-דערפֿראָרענער, און װען איך האָב אָנגעהױבן אים אױסרעדן, האָט ער מיר געענטפֿערט, דו פֿאַרשטײסט דאָס ניט, באַבושקאַ. װאָס פֿאַרשטײ איך ניט? אז ער קען זיך פארקילן און כאפן א לונגען-אנצינדונג. זי האט אנגעהויבן צו וויינען, אי דער זון אי דער מאנטל זענען איר געווען טייער. אבער יוזפ'כען, האט זי אנגעהויבן מורמלען שטיל, בעסער רעד ניט מיט אים וועגן דעם, ווארט ביז ער אליין וועט אנהויבן רעדן. יאשע האט גארניט גערעדט, אזוי ווי ער וואלט גאר פארגעסן וועגן דעם. מיר האָט זיך אויסגעוויזן, אַז איך פֿיל און זע דאָ דאָבראָליובאָווס האַנט. אַ פּאָר טעג שפּעטער האָב איך באַקומען אַ מאָדנעם בריוו פֿון מײַן מאַמען אין ביאַליסטאָק. עס ווײַזט זיך איר אויס, האָט זי געשריבן, אַז יאַשאַ איז ניט בײַם פֿולן פֿאַרשטאַנד. זי האָט דורכגעלייענט די בריוו, וואָס ער שרײַבט צו אַננען, זײַן כּלה. זי פֿאַרשטייט זיי ניט, אַננע פֿאַרשטייט זיי אויך ניט. די מאמע בעט מיך אז איך זאל האלטן אן אויג אויף יאשען און איר צוריק שרייבן וועגן מיין איינדרוק, ווי פארהאלט ער זיך, וואס דענקען וועגן אים די ארומיגע מענטשן, האבן זיי גארנישט באמערקט וועגן אים? וואס האט די מאמע ניט איבערגעטראכט און איבערגעלעבט איידער זי האט זיך אנטשלאסן אנצושרייבן אזא בריוו? און אנא, מיין ארעמע שוועסטער, די כלה, וואס פילט זי און וואס טראכט זי? ווי אזוי זיצן זיי דארט אין ביאליסטאק אליין הינטער דער פארמאכטער טיר און רעדן און שושקען זיך אז קיינער זאל חלילה ניט דערהערן ניט דערוויסן זיך וואס זיי רעדן. דער לאמפ ברענט, דער גוטער אלטער לאמפ פון מיין קינדהייט און זיין שיין וואס האט באלויכטן מיינע ערשטע ליטערארישע פראבעס, פאלט איצט אויף דעם שרעקליכן, פאר זיי ניט פארשטענדליכן בריוו. וואס איז נארוואס אנגעקומען פון פעטערבורג, פון דעם קלוגן, געבילדעטן, פאנטאסטישן פעטערבורג, דעם צענטער פון רוסלאנד. זיי לייענען איבער דעם בריוו איינמאל און נאכאמאל און נאך, וואס מיינט אט די שורה, און וואס אזוינס קענען מיינען אט די ווערטער, אפשר איז עס א טעות? אבער שוין קומט אן א צווייטער בריוו,

מיר ווייזט זיך אויס אז יאשע איז גייסטיג קראנק. מאדנע איז געווען מיין אפרוף אויף דעם דאזיגן שרעקליכן שווארצן בריוו, איך האב אים אנגענומען ווי א באליידיגונג. אויף קיין איין מינוט האב איך זיך ניט פארטראכט אז די מאמע איז אפשר גערעכט, איך האב זיך ניט דערלויבט אפילו אפצושטעלן זיך אויף דער דאזיגער מעגליכקייט און א טראכט טאן, וואס אזוינס האט זי געפונען אין יאשע'ס שרייבן צו אנאן וואס גיט איר א רעכט צו צווייפלען אין זיין גייסטיגן צושטאנד? איך האב זיך אוועקגעזעצט און אנגעשריבן א זייער ענערגישן און ווי דאס האט זיך מיר אויסגעוויזן זייער לאגישן ענטפער אז דער מאמע'ס פארדאכט איז אויף גארנישט באגרינדעט, אז קיינמאל איז יאשע ניט געווען קלערער אין זיינע געדאנקען, אז זיין גאנץ פארהאלטן זיך איז נארמאל, ווי דאָס קאָן נאָר זײַן, און אַז קיינער האָט קיין זאַך ניט באַמערקט, ניט אײַנגעזען פֿון זײַן זײַט וואָס זאָל זײַן ניט נאָרמאַל אָדער אַפֿילו ניט געוויינלעך. שרײַבנדיק אַזוי, איז מיר געקומען אין קאָפּ די געשיכטע מיטן ווינטער-מאַנטל, אָבער איך האָב וועגן דעם ניט געשריבן אין מײַן בריוו. צו וואָס? זיכער וועט די מאַמע זאָגן, נו, איז דאָס דען נאָרמאַל? אָט וווּנדערט זיך דאָך די באַבושקע און זאָגט, אז זי פארשטייט עס ניט און זי קלאגט איבער דעם גוטן נייעם מאנטל. אבער וואס איז דא ניט צו פארשטיין? דער מאן אויף דער גאס האט געציטערט פון קעלט. איז דאס ניט גענוג? איז דאס אזוי ניט נארמאל צו האבן מיטלייד מיט א מיטמענטש, צו פרואוון אים העלפן ניט נאר מיט ווערטער, נאר טאקע מיט עפעס ממשות'דיגס, מיט א נייעם ווארעמען מאנטל? אויב דאס איז ניט נארמאל, איז דאך ניט נארמאל דאס געפיל פון רחמנות, און ניט נארמאל זענען אויך די אלע הייליגע ווערטער וואס מען לערנט אונז אלעמען, אידן און קריסטן גלייך, ליב האבן דיין מיטמענטש ווי זיך אליין. זיכער וואלט דער הייליגער בראדיאגי אלכסנדר געטאן דאס זעלבע ווען ער וואלט נאר געהאט א מאנטל אויף זיינע פלייצעס. נו, פאלגט אים ניט אונזער דעליקאטער ווייכהארציגער יאשע. איך ווייס ניט וואָס פֿאַר אַן אײַנדרוק מײַן ענטפֿער האָט געמאַכט אין ביאַליסטאָק. מעגלעך, אַז די מאַמע און מײַן שוועסטער זענען געוואָרן באַרואיקט, ווײַל מער האָט די מאַמע ניט געשריבן וועגן דעם, און די גאַנצע זאַך איז ווי פֿאַרגעסן געוואָרן. צי איך האָב געוואָלט, צי ניט, אָבער מיט איין אויג האָב איך אַזוי צו זאָגן נאָכגעשפּירט יאַשאַן. אָבער נאָכשפּירן איז ניט געווען וואָס. אויס. רואיג, קלוג און באשיידן ווי שטענדיג, איז ער אנגעגאנגען מיט זיין ארבעט. ער איז געווען פארטיפט אין שרייבן א פילאסאפישע ארבעט, און האט אמאל גערעדט וועגן דעם מיט מיר. אמת, איך האב אים ניט פארשטאנען. אבער ער איז דאך געווען דער אויסגעשטודירטער פילאזאף, ניט איך. אנדערע חברים און קאלעגן זיינע האבן שטענדיג דיסקוטירט מיט אים זיינע געדאנקען. צווישן זיי איז געווען א שטארקער, א געזונטער יונגערמאן מיט אן ענערגישן פראפיל און שיינע, אביסל אקטיארישע מאניערן. ער האט שיין גערעדט און קענטיג ליב געהאט צו הערן זיין אייגן קול. זיין נאמען איז געווען סעמיאן גרוזענבערג, דער יונגערע ברודער פון דעם באוואוסטן אדוואקאט. סעמיאן איז געווען א יונגער סטודענט און א פארשער אין פילאזאפיע. איין מאל האט גרוזענבערג מיטגענומען מיט זיך יאשא'ן צו דעם באוואוסטן רוסישן קריטיקער אקים וואלינסקי, וועמעס אמת'ער נאמען איז געווען חיים פלעקסער. יאשא האט זיך צוריקגעקערט פון דעם וויזיט זייער א צופרידענער. ווען ער האט דערפילט אז איך בין אים מקנא, האט ער געזאגט, מען דארף זיין גוט באקאנט מיט קאנט'ס פילאזאפיע. קאמפעטיציע צו קענען מיטמאכן די זונטאג פארזאמלונגען ביי וואלינסקין. עס איז אבער געווען נאך א געביט אויף וועלכן מיין יונגער פעטער איז געווען טעטיג און וואו ער האט אפגעגעבן מער הארץ ווי אין פילאזאפיע, דאס איז געווען מוזיק. ארום יאשא ערליך האט זיך פארמירט א קליינע גרופע פון מוזיקער, זיי זענען אלע געווען אידן, שילער פון רימסקי-קארסאקאוו, וועלכער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין אונטערשייד צווישן יידן און קריסטן. איך געדענק דעם קאמפאזיטער אפרים שקלאר, א דארן, א פארטראכטן, מיט א דראבנעם געלעכטער און א שטארקן אקצענט אין רוסיש. ער פלעגט אפט קומען צו יאשע'ן און ברענגען אים זיינע קאמפאזיציעס. פון צייט צו צייט פלעגט איינער פון זיי אנהייבן זינגען, אויב מען האט נאר דאס געקענט רופן זינגען, און דעמאָלט האָב איך דײַטלעך געהערט אַ ייִדישן ניגון. איך האָב זיך געוווּנדערט. דאָס הויז, כאָטש ייִדיש, איז געווען ווײַט פֿון ייִדישקייט און פֿאַקטיש גאָר ניט געוווּסט און כּמעט גאָר ניט געפֿילט, אַז זיי זײַנען ייִדן, אַ חוץ, פֿאַרשטייט זיך, די געוויינלעכע און אומפֿאַרמײַדלעכע אומאָנגענעמלעכקייטן, וועלכע די פּאָליציי האָט פֿון צײַט צו צײַט זיי פֿאַרשאַפֿט. איך געדענק ווי מיר זענען געגאנגען לעבן דעם יעקאטערינינסקי קאנאל און יאשע האט מיר ערקלערט, אין פעטערבורג האט זיך געשאפן א באוועגונג צו שטודירן און אויפלעבן די יידישע מוזיק, יידישע פאלקס קאמפאזיציעס. דער מוזיקער שקלאר איז איינער פון די איניציאטארן. ער קען אסאך יידישע פאלקס ניגונים און ארבעט פלייסיג אויף דעם דאזיגן געביט.

דער מאַן איז געװען אַ הױכער, אַ דאַרער, ענלעך צו דאָן קיכאָט, דעם שפּאַנישן ריטער, נאָר דאָס איז געװען אַ רוסישער דאָן קיכאָט, מיט ברילן אױף דער נאָז און אַ לאַנגער רוסישער באָרד, מיט װעלכער דער פּעטערבורגער קאַלטער װינט האָט זיך איצט געשפּילט. דער מאַן איז געזעסן אױף דער דראָשקע ניט מיט דעם פּנים צום פֿערדל, נאָר קרום, אויסגעדרייט צום טראטואר אזויווי ער וואלט וועלן יעדן מאמענט ארונטערשפרינגען. זיין האנט האט גערוהט אויף זיין הויך אויפגעהויבענער קני, און די לאנגע פינגער האבן געהאלטן אין באוועגן זיך, אזויווי זיי וואלטן עפעס געשפילט אויף א ניט-עקזיסטירנדיקער פארטעפיאנע. אין זיין מוזיקאלישער פאנטאזיע האט ער געשפילט אויפן קני א מעלאדיע, וואס נאר ער אליין האט זי געהערט, וואס עקסיסטירט נאך ניט, נאר וואס וועט איצט געבוירן ווערן אויף זיין הויכער קנאכיקער קני. אין גיכן וועט זי טריאומפירנדיק קלינגען איבער דער גאנצער וועלט. יאשא האט מיט יראת הכבוד ארונטערגענומען זיין היטל און באגריסט דעם דאן קיכאט. מעכאניש האב איך געטאן דאס זעלבע. ער האָט געקוקט אויף אונדז און ניט געענטפֿערט. ער האָט אונדז ניט געזען. אַ כוואַליע פֿון טענער האָבן געהילכט אין זײַנע אויערן. ער איז געווען מיט זיי און ניט דאָ, ניט מיט אונדז אויפֿן יעקאַטערינינסקי קאַנאַל. דאָס איז רימסקי-קאָרסאַקאָוו, האָט יאַשאַ געזאָגט. קאַפּיטל אַכט. אין אנהויב פון מאנאט מערץ האב איך מיט הארץ-ציטערניש דורכגעלייענט אזא מעלדונג, די ריכטער פון ליטערארישן קאנקורס האבן שוין אויסגעקליבן די בעסטע פֿופֿצן דערציילונגען, מארגן וועט די צייטונג באקאנט מאכן דעם רעזולטאט. קען דען פארקומען אז גראד מיין דערציילונג זאל זיין צווישן די אויסגעקליבענע? מיט מאנאטן צוריק ווען איך האב געשריבן די דערציילונג איז זי מיר געפעלן, איצט געפעלט זי מיר גארניט. וואס הייסט? סטודענטן לעבן אין א זעמליאנקע וואו מען באהאלט אין ווינטער קאטשענעס קרויט? ווי אזוי לעבן זי דאס דארטן און האבן נאך צייט צו פירן א ליבע מיט א יונגער סטודענטקע, זיין אייפערזיכטיג, קריגן זיך צוליב איר, און דאס אלץ צווישן די קאטשענעס? פאר אזא אויסגעטראכטע זאך גיט מען ניט קיין פרייזן. אויף מארגן האב איך זיך אויפגעכאפט זייער פרי ווייל איך האב געוואלט צופארן צום וואלד אינסטיטוט. די פרילינג זון האט געשיינט נאך זייער קארג, א קאלטע ווינט האט געבלאזן פון דער נאך פארפרוירענע ניעווא, די גאס איז געווען ליידיג. דער ערשטע מענטש וואס איך האב דערזען איז געווען א צייטונגס פארקויפער. אונטער זיין ארעם, צווישן אנדערע צייטונגען, האב איך דערזען אויך איינע מיט דער אויפשריפט בירזשעוויע וויעדאמאסטי. זאל איך קויפן די צייטונג? ס'קאסט אבער פֿינף קאפיקעס, א גאנץ שיינע סומע געלט פאר מיר, און פאר וועמען דען ניט? אויב איך קויף די צייטונג וועל איך דאך מוזן גיין צופוס דעם לאנגן קאלטן וועג ביז צו דער דאמפקאנקע. אבער אויב איך קויף ניט. געפרעגט, וויאזשע וועל איך זיך דערוויסן וועגן דעם קאנקורס? דער צייטונג פארקויפער קומט אלס נענטער, ער האט זיך שוין אויסגעגלייכט מיט מיר, באלד וועט ער פארבייגיין און פארשווינדן. א שאד. ארויסגעווארפן א פיאטאק פינף קאפיקעס, זאג איך צו זיך נאכאמאל, און מיין האנט קריכט פון זיך אליין אין קעשענע, כאפט ארויס דעם פיאטאק און שטרעקט זיך אויס צו דעם פארקויפער, בירזשעווייא וויעדאמוסטי, רעדן אויס מיינע ליפן זייער גלייכגילטיג. איך פרואוו עפענען די צייטונג און קעמפן מיטן ווינט, מיינע אויגן כאפן דאס קעפל, רעזולטאט פון קאנקורס. עס איז א לאנגער ארטיקל, מסתמא א ערקלערונג א פאררעדע, ווי און וואס, ווייטער איז אפגעדרוקט א ריי פון נעמען, נעמען פֿון די גליקלעכע שרײַבער, פֿון די געווינער. דער שטאַרקער, קאַלטער פֿרילינג-ווינט רופֿט אַרויס טרערן אין די אויגן, און דורך די טרערן דוכט מיר אויס, אַז איך זע מײַן נאָמען. איך דרײ זיך אויס, כּדי צו באַשיצן די צאַפּלדיקע צײַטונג פֿון דעם ווינט. מײַן נאָמען פֿאַרשווינדט ניט. ער איז אָפּגעדרוקט גאַנץ דײַטלעך, און אַנטקעגן מײַן נאָמען שטייט דאָס וואָרט סילועטן. אזוי האב איך דאך אנגערופן מיין דערציילונג. נו, איז נאך פאראן וואס צו צווייפלען? מיינע ליפן שמייכלען און די אויגן וויינען, פון ווינט פארשטייט זיך. איך געפין אויס אז איך בין אויף דעם פינפטן ארט צווישן די געווינער און באקום צוויי הונדערט פֿינף און זיבעציק רובל, ווי נאר איך וועל זיך מעלדן אין רעדאקציע.